שלום וברכה צו א רגל אחת אויף קול מבשר. אונז זעמיר, אונז זעמיר עדות אין די לעצטע יארן צו א אויפשטייג פון א מאדנעם קאאליציע פון אנטיסעמיטן. ס'איז א קאאליציע פון שנאת ישראל וואס באשטייט פון א צוזאמשטעל פון אראבערס און ראדיקאל לינקע, אזויגערופענע פראגרעסיווס, פראגרעס מיינט פאראויס, פארגעשריטן, איז לעולם זייער זייער א מאדנע שותפות, ווייל די אראבערס, די שנאה וואס זיי האב, די שנאת ישראל ביי זיי, קומט דאך לכאורה פון אויף רעליגיעזע יסודות, עס קומט פון איסלאם, פשטות, און פון די אנדערע זייט די לינקע די פראגרעסיווס זענען דאך בדרך כלל אויך קעגן דת. היימישע אידן, מיין אידן שומרי תורה ומצוות, האבן גרויסע פראבלעמען מיט וואס קומען פון די לינקע בדרך כלל, מיט אונזער חינוך, מיט מיט כפרות שלאגן, פארשידענע מנהגים און ממש מצוות, ווי למשל ברית מילה, וואס די לינקע פראגרעסיווס האבן גרויסע פראבלעמען דערמיט, די חברה האבן קאפווייטאג, נו. איז די שאלה איז, ס'איז א חידוש, ווי האבן זיך די צוויי עקסטרעמען צוזאם געטראפן? איז לאמיר אנפאנגען מיט די אראבערס. און קודם איז דא א, סתם א אינטערעסאנטע הערה, אז די ווארט אנטיסעמיטיזם, אויב מען גייט מיט די טרוקענע משמעות, די טרוקענע טייטש פונעם ווארט, איז עס כולל בעצם אויכעט אראבערס, ווייל אנטי-סעמיט איז קעגן סעמיטן. סעמיטן איז א גלגול פון שם, שם בן נח, און ס'באציט זיך, לכתחילה אמאל האט זיך עס באצויגן צו אלע פעלקער וואס שטאמען פון שם בן נח, און דאס רעכנט אויכעט אריין די אראבערס. אביסל שפעטער אין די וויסנשאפטליכע וועלט האט מען אנגעהויבן נוצן די ווארט סעמייטס, סעמיטן, מער צו צו באצייכענען א גרופע פון שפראכן וואס האבן ענדליכקייטן איינס צום אנדערן, ס'איז דא גרויסע ענדליכקייטן צווישן זיי, אנגעהויבן פארשטייט זיך פון לשון קודש, און נאכדעם אראמיש, להבדל אראביש, און נאך אפאר שפראכן, אסאך ווערן נישט שוין היינט נישט גערעדט, אבער זענען געווען גאנגבאר אין אין די געגנט פון די וועלט וואס מ'רופט היינט די מיטל מזרח. אראמיש אגב איז נאך היינט קען מען זאגן א לעבעדיגע שפראך, ס'איז נאך דא ערגעץ ווי פון א האלב מיליאן ביז אכט הונדערט טויזנט מענטשן וואס רעדן אראמיש. פארשידענע וואריאנטן, ס'איז דא פון זיי וואס קלינגען אונז מער היימליך, און ווען יענער רעדט קען אויסזען ווי אדער ער לערנט גמרא אדער ער איז מעביר סדרה. אבער נאכדעם זענען דא אראמישע גרסאות וואס זענען היבש ווייט אפגעריסן פון אונז, און מען דארף זאגן שטייט די ווארט אכדי מען זאל כאפן אז יא, דאס הערט זיך זייער ענדליך צו די אראמיש וואס אונז קעמיר. סא די סעמיט לכאורה נעמען אויכעט אריין אראבערס, אבער די ווארט אנטי סעמיט איז אינעם ניינצנטן יאר הונדערט גע אנגעהויבן גענוצט ווערן צו באצייכענען שנאת ישראל, איז און דער מענטש וואס איז אויפגעקומען דערמיט האט געהייסן וויליהעלם מאר, וויליהעלם מאר איז געווען א דייטש, געווען א דזשורנאליסט, און געווען א גרויסער אנטיסעמיט, הגם דעמאלטס האט עס נאך געהייסן א שונא ישראל, און ער איז אויפגעקומען מיט דעם געדאנק פון. פון אז שנאת ישראל שטאטס עס באצייכענען אויף דעם אופן אידן-פיינטשאפט זאל מען עס רופן אנטיסעמיטיזם, און די סיבה דערצו איז געווען ווייל ס'איז מער קלאסיש, אנטיסעמיטיזם הערט זיך מער קלאסיש, און דער ווילהעלם מאר האט פרובירט צו, שנאת ישראל איז דאך דורכגעגאנגען, ס'איז שוין א אלטע מחלה מיט וואס די מענטשהייט איז געשלאגן געווארן שוין איבער דרײַ טויזנט דרײַ הונדערט יאר, יא, זייט קבלת התורה, זוי זאגן אונז חזל אז מיט קבלת התורה איז אראפגעקומען אויכעט א שנאה פון נישט אידן קעגן אידן, און ס'האט עס געהאט פארשידענע גלגולים, יעדע תקופה לויט די השגות פון יענע צייטן, ס'האט זיך כסדר געטוישט. איז במשך לאנגע יארן, בפרט אין די נוצרישע לענדער, אין יוראפ און אנדערע פלעצער, איז שנאת ישראל געקומען פון רעליגיעזע סיבות, יא אז די קריסטן האבן געהאסט די אידן וועגן זייערע מעשות. איז אינעם ניינצנטן יאר הונדערט אין מערב יוראפ איז די גאנצע זאך פון שנאת ישראל, רעליגיעזע שנאת ישראל, האט אנגעהויבן פארלירן די חשיבות. מענטשן בכלל האבן אנגעהויבן זיך אוועקרוקן פון רעליגיע, און די זאכן וואס זענען דעמאלטס געווען גאנגבאר אין די אינטעלעקטועלע קרייזן ביי צווישן די אינטעלעקטשועלס, לאמיר זאגן די פראגרעסיווס פון דעמאלטס, איז געווען מער זאכן וועגן פאליטיק, וועגן ראסע, עטנישע גרופעס, דאס איז געווען די השכלה. די סוף דערפון ווייסט מיר, מיט היטלער ימח שמו, מיט זיין ראסן טעאריע, א גאנצע א גאנצע פורים תורה אז עס איז דא אין די מענטשליכע ראסע זענען דא וואס זענען בעסער אנטוויקלט און שוואכער אנטוויקלט און עס איז דא וואס זענען ממש ווי א וויירוס מסוכן פאר די מענטשהייט, אין דעם זענען געווען אריינגערעכנט די ערגסטע זענען געווען די אידן וואס דארפן אויסגעראטן ווערן אבער די געדאנק פון ראסע און פאליטישע גרופעס, די זאך וואס היטלער האט געבויט איז נישט געווען זיין חידוש, ער האט געבויט אויף וואס אנדערע האבן געזאגט ביז אים, א דור צוויי פאר אים. דער ווילהעלם מאר איז געווען א דורכגעפרעסענע שונא ישראל, איז ער איז אויפגעקומען מיט דעם געדאנק פון אנטי סעמיטיזם, ס'הייטש אז ער האסט אידן, זיין אישו מיט אידן איז באזירט אויפן סמך פון ראסע, פון אלס א פאליטישע עטנישע גרופע פון סעמיטן, און ער האסט זיי אלס אזא. גארנישט צו טון מיט רעליגיע, גארנישט צו טון מיט נוצרות. מילא איז טאקע געווען א דיון אז אויב די פראבלעם מיט אידן איז פאליטיש, עטניש, אדער באזירט אויפן סמך וואס זיי זענען א ראסע, די אידישע ראסע, וואס טוט זיך מיט גוים וואס זענען זיך מגייר? אידן וואס זענען עטניש און ראסע גערעדט זענען נישט קיין סעמיטן, סאו לכאורה יענע אידן זענען דאך נישט קיין פראבלעם, ווייל זיי באלאנגען נישט צו די גרופע, די ראסע, די עטנישע, זיי האבן זיך אנגעשלאסן אהין, אבער זיי זענען נישט געבוירן געווארן מיט די ראסע פראבלעם, נאר די שונאי ישראל ווי אייביג האבן זיך דעמאלטס אויך אן עצה געגעבן, און די די די תורה איז געגאנגען אז די גרים און נישט סעמיטישע אידן איז בסך הכל א חלק פון די פלאן פון די שלעכטע אידן זיך צו אינפילטרירן, זיך אריין דרינגען אין די נישט אידישע וועלט כדי צו קענען דארטן אויספירן וואס זיי ווילן אויספירן, אקעי, נישט קיין נפקא מינה. בכל אופן איז דער ווילהעלם מאר. ער איז אויפגעקומען מיט די המצאה אנטיסעמיטיזם, ער איז אן אנטיסעמיט און האט פיינט די גרופע מענטשן, נישט וועגן רעליגיעזע סיבות, נאר וועגן ראסע פראבלעמען, עטנישע פראבלעמען אזוי ווייטער, די זאכן וואס זענען דעמאלטס געווען גאנגבאר אין זיין תקופה. בכל אופן, פון דעמאלטס און ווייטער האט די ווארט אנטיסעמיט, אנטיסעמיטיזם, זיך באצויגן נאר צו אידן. אקעי, יעצט לאמיר גיין צו איסלאם. די היסטאריע פון שנאת ישראל אין איסלאם איז אנגענומען ביי רוב היסטאריקער אז ס'איז נישט אזוי שרעקליך ווי די היסטאריע פון שנאת ישראל צווישן די נוצרים. ס'זענען דא וואס טענה'ן אז ביי די די אידישע צרות אין די איסלאמישע לענדער זענען פשוט געווארן ווייניגער דאקומענטירט און זיי האבן נישט אזוי פארשריבן אזוי ווי אונז געבליבן מיט די מסורה פון די צרות וואס זיי האבן געליטן מיין רוב היסטאריקער האלטן אבער אז בדרך כלל זענען האבן אידן נישט געליטן אזעלכע צרות אונטער איסלאם ווי אונטער נצרות, אונטער די מוסלמענער ווי אונטער די נוצרים. באמת, איך מיין אז מ'קוקט עס אן אזוי, לאמיר זאגן פון אינדרויסן פון אזא וויסנשאפטליכע פערספעקטיוו, האבן אידן און להבדיל מוסולמענער אסאך א נאנטערן שייכות, אסאך מער ענליכקייטן, ווי אידן אדער אראבער מיט, להבדיל, נוצרים. ביידע קומען פון יהדות, סיי נצרות און סיי איסלאם קומען פון אידישקייט, אבער איסלאם איז געבליבן מיט מער פון א נאנטער צום מקור מיט געוויסע זאכן, למשל די זאכן וואס מען טאר נישט עסן ווי חזיר און נאך זאכן, ס'דא די געדאנק בכלל אז ס'דא זאכן וואס זענען מותר צו עסן און ס'דא זאכן וואס מען טאר נישט עסן, דאס דאווענען יעדן טאג אפאר מאל א טאג און אז מען דאווענט מיטן פנים צו א געוויסע נקודה, ביי זיי איז עס מעקא אין סאודי אראביע להבדיל אלף אלפי הבדלות, אונז דאווען מיר צו ירושלים ווי פארשטענדליך. די מוסלמענער גלייבן אויך אין אחדות הבורא, זיי גלייבן אין איין באשעפער בלי שותף, אנדערש ווי די נוצרים וואס דינען עבודה זרה בשיתוף, עכ"פ רוב נוצרישע אידעאלאגיס, רוב נוצרישע אפצווייגן איז עבודה זרה בשיתוף. די מוסלמענער, כמעט אלע פון זיי, מיט ווייניג אויסנאמען, גלייבן אין אחדות הבורא. ס'דא היסטאריקער וואס ווייזן אויך אן אז נוצרות האט געהאט א מערכה, לאמיר עס אזוי רופן, מיט אידן און אידישקייט, און איינע פון די סיבות וואס האט זיי געטריבן דערצו איז געווען ווייל זיי האבן געדארפט זיך אפטיילן פון אידישקייט, לאמיר זאגן מאכן א סטעיטמענט אז זיי זענען נישט אידישקייט, פארוואס זאל איינער טראכטן אז יא? ווייל די ערשטע נוצרים זענען געווען אידן. דער אותו האיש איז געווען א איד, א איד על פי הלכה, ער איז געקומען פון ארץ ישראל, ער האט געוואוינט אין ארץ ישראל, און ער האט זיך געדרייט אין ארץ ישראל, זיינע ערשטע נאכפאלגער זענען אויך געווען אידן, ס'איז געווען איינע פון די כת, איינע פון די כיתות וואס האבן זיך געדרייט אין ארץ ישראל, סוף בית שני, ס'איז געווען צענדליגער כיתות, אריינגערעכנט עטליכע וואס חזל באצייכענען ווי מינים, יש אומרים אז ווען חזל רעדן פון מינים מיינט מען טאקע די ערשטע נוצרים,

זענען אנדערע מענטשן, זענען קיינמאל קיין אידן נישט געווען, זענען געווען אראבער, וואנדערדיגע מדבר שבטים, זענען עובד עבודה זרה, און ס'געקומען א מענטש און האט זיי געברענגט א נייע רעליגיע. איז איסלאם האט לכאורה נישט געהאט די געברויך, געפילט די געברויך אזוי ווייט צו מאכן א סטעיטמענט אז איך בין נישט יענץ, איך בין עפעס אנדערש, ווייל ער איז לכתחילה טאקע געווען עפעס אנדערש. עס איז געבוירן געווארן אין א אנדערן וועלט-טייל, אין א אנדערן פלאץ, צווישן אנדערע מענטשן, נישט צווישן אידן. אין די ערשטע תקופה פון איסלאם, איז מוחמד, און אנדערע ווערטער, האט זיך געדרייט ביי אידן, ער איז פאריאגט געווארן פון זיין היימשטאט מעקא, און איז אנגעקומען קיין מדינה, וואו עס האבן געוואוינט זייער אסאך אידן, עס איז אייגנטליך געווען אזא מיני אידישע מלוכה, און מען האט אים שיין אויפגענומען, מען האט אים שיין באהאנדלט, מוחמד האט זיך געדרייט צווישן אידן, ער איז געווען אין מיט זיי אין גוטע באציאונגען, איז במילא איז ער געווען זיכער אז ווען ער וועט קומען מיט זיין נייע רעליגיע, וואס לכאורה ענדלט אין אידישקייט, העלן עס אידן מקבל זיין. פארשטייט זיך אליין אידן האבן עס נישט גענומען, און דעמאלטס איז מוחמד אריין אין א מורא'דיגע אף וחימה קעגן אידן. אין קוראן זענען טאקע אריין זייער שארפע ממש ווילדע שטיקלעך פון סטעיטמענטס פון מוחמד קעגן דעם אידישן פאלק, און ס'קומט ווי היסטאריקער האלטן פון זיין אנטוישונג, פון זיין טיפע אנטוישונג אז אידן האבן אים אזוי צוריקגעוויזן. ס'איז דא וואס זאגן אפילו נאך מער, אז נישט נאר מ'האט אים צוריקגעוויזן, נאר מ'האט אים אויסגעלאכט, ווייל מוחמד איז געקומען מיט מיט גרויסע שטיקער עם הארצות. הייסט, ער האט געקענט האלבע זאכן, האט ער ער האט געהערט שטיקער תורה, געהערט אפילו שטיקער תורה שבעל פה, ער האט געמאכט פון אלעם א קוגל, און ער ס'איז אויסגעקומען ביי אים ממש ווי פורים תורות. דאס זענען ווי אסאך אסאך שטיקלעך אינעם קוראן זעען אויס ממש ווי א פורים קידוש. אידן האבן אים אויסגעלאכט און ער איז געווארן זייער באליידיגט, בקיצור די אונטערשטע שורה איז אז ער איז געווארן מורא'דיג אויפגעברויזט אויף אידן און אויף אידישקייט. אינעם יאר זעקס הונדערט און דרייסיג, וואס קומט אויס מיט וואס פערצן הונדערט יאר צוריק בערך, האט די האבן די מוסלמענער איינגענומען ירושלים, דער דעמאלטסדיגער כאליף, וואס האט געהייסן עומאר איבן כאטאב, האט ארויסגעגעבן א דעקרעט וואס מען טוט דא מיט די נישט מוסולמענער וואס וואוינען אין ירושלים. איז די דעקרעט, וואס איז אריין אין די היסטאריע אלס עומאר'ס פאקט, Pact of Umar, רעכנט אויס די רעכטן און די הגבלות, די באגרעניצונגען, פון נישט מוסולמענער אין ירושלים. ס'איז געווארן אזוי ווי די יסוד ביי אין די איסלאמישע וועלט, וויאזוי מען באהאנדלט מענטשן וואס וואוינען אין איסלאמישע לענדער אבער זענען נישט קיין מוסולמענער, ווי אידן און להבדיל נוצרים. מענטשן האבן געדארפט צאלן א ספעציעלע שטייער, ס'האט געהייסן די דזשיזיא, און זיי האבן געדארפט אנטון אויכעט א צייכן אויף זיך צו ווייזן, זיך צו אידענטיפיצירן אז זיי זענען נישט קיין מוסולמענער. זיי האבן געהאט אויכעט פארשידענע באגרעניצונגען לגבי, לאמיר גיין צו אונז אידן, א בית מדרש ווי גרויס ס'מעג זיין, אויף ווי ווייט מ'מעג זיך פארשפרייטן, זיי האבן געהאט אויך זיי האבן נישט געטארט רייטן אויף פערד, נישט געטארט האבן קיין קנעכט. איז דאס איז די אה די Pact of Umar לייגט ארויס א ליסטע פון זאכן וואס דארף גיין אויף לאמיר רעדן פון אונז אידן, הגם ס'מיינט נאך אנדערע מינאריטעטן, אבער די נשמה פון דעם איז געווען, דאס הייסט די יסוד פון וואס איז געווען אונטער די אלע געזעצן, אז מענטשן וואס זענען נישט קיין מוסלמענער דארפן זיין דערנידערט, מען דארף זיי האלטן דערנידערט. יעצט במילא איז עס אויסגעטייטשט געווארן פונקטליך אויף ווי ווייט עס צו פראקטיצירן, אויף ווי ווייט עס צו אימפלעמענטן, וויפיל יא און וויפיל נישט, האט זיך געוואנדן פון דארטן און ווייטער אינעם פירער, אינעם כאליף. ווער ס'איז געווען די פירער, יעדער האט מחליט געווען כפי ראות עיניו ווי ווייט מ'זאל טראגן די געזעצן, ווי ווייט מ'זאל טראגן די די נשמה וואס ליגט אונטער די געזעצן, דהיינו ווי ווייט מ'דארף אונטערדרוקן און דערנידערן די אידן. און ס'זענען געווען צייטן, תקופות, ווען די כאליף איז געווען א נארמאלער מענטש, א טאלעראנטער מענטש. אידן האבן געלעבט מורא'דיג מורא'דיג רואיג און גליקליך. גאר באקאנט איז די גאלדענע תקופה פון די פונעם שפאנישן אידנטום, האט זיך געצויגן פאר בערך צוויי הונדערט יאר, ארום טויזנט ביז בערך אַכט הונדערט יאר צוריק, ווען די אידן האבן געהאט כמעט פולשטענדיגע פרייהייט, גערוידעפט האט מען זיי זיכער נישט. עס האט זיך אבער געענדיגט ווען א מער עקסטרעמע גרסה פון איסלאם וואס איז געקומען פון צפון אפריקע האט אנגעהויבן משפיע זיין אויף שפאניע, און דער רמב"ם וואס האט דעמאלטס געוואוינט אין שפאניע האט געדארפט פון דארטן אנטלויפן, געדארפט אנטלויפן פון שפאניע קיין מצרים, קיין עגיפטן, וואו די מצב איז געווען אביסל רואיגער. איז אידן האבן געליטן אין איסלאמישע לענדער, און ס'זענען דא געוויסע שרעקליכע מעשות וואס זענען. יא רעקארדעד געווארן, אבער די געדאנק, די קאנצעפט פון איסלאמישע אנטיסעמיטיזם הייבט זיך באמת אן, ס'הייסט אז איסלאמישע אנטיסעמיטיזם אלס א שיטה אין די מערב וועלט, אזוי ווי אונז קען מיר עס היינט, הייבט זיך אן אינעם ניינצנטן יאר הונדערט. דעמאלטס האבן אידן אנגעהויבן ארויפקומען קיין ארץ ישראל אין גרעסערע גרופעס, און דאס איז נאך פאר די תקופה פון ציוניזם, פון וואס מען רופט אין די וועלט די פאליטישע ציוניזם, געגרינדעט געווארן ממש ביים סוף פונעם ניינצנטן יאר הונדערט, נאך פריער זענען אידן ארויפגעקומען זיך באזעצן אין ארץ ישראל, מען רעדט פון גרעסערע גרופעס ווי די תלמידי הגר"א, די תלמידים פונעם בעל שם טוב, און נאך סתם אידן, טויזנטער אידן פון נישט נאר פון מזרח יוראפ נאר פון. פון פרס, די היינטיגע איראן, מאראקא, תימן, זענען ארויפגעקומען קיין ארץ ישראל. צענדליגע טויזנטע אידן זענען האבן זיך אריבערגעצויגן קיין ארץ ישראל ממש פאר ת"ר, ווען ס'איז געווען אזא זאך ביי צווישן די מאסן איז געווען אנגענומען אז ת"ר איז די שנת הפקידה, דעמאלטס גייט משיח קומען, און טויזנטער אידן האבן אויף דעם ארויף זיך אריבערגעצויגן קיין ארץ ישראל. א ריזיגע כוואליע פון צענדליגע טויזנטער אידן זענען געגאנגען קיין ארץ ישראל אין די אַכצן הונדערט אַכציגער יארן פון רוסלאנד, מען האט זיי גערופן ביל"ויים, די ראשי תיבות פון ביל"ו איז געווען בית יעקב לכו ונלכה, און יענע אידן זענען פשוט אנטלאפן פון רוסלאנד ווי עס איז געווען די פאגראמען האבן געבושעוועט און די שנאת ישראל איז געווען אויף א שרעקליכן פארנעם, און יענע אידן האבן אויך נישט געוואלט מקבל זיין די די די מהלכים פון השכלה און פון גאר פון אסימילאציע מ'זאל זיך אויסמישן מיט די גוים און זיי האבן מחליט געווען אז ס'האט זיך אנגעהויבן א באוועגונג ווען מ'גייט מופן קיין ארץ ישראל און דארטן אויפשטעלן שטעטלעך באארבעטן זיך אפגעבן מיט ערד ארבעט. די אידן האבן נישט געהאט קיין שום השגות נישט פון איבערנעמען ארץ ישראל, ווער רעדט נאך פון מאכן דארטן א לאנד, א אידיש לאנד לאמיר זאגן אזוי, זיי האבן געוואלט דארטן וואוינען אזוי ווי אידן אלע יארן האבן געוואלט דארט האבן געוואלט וואוינען אין ארץ ישראל אלץ ארץ ישראל, ס'איז נישט איינגעפאלן אז מען דארף איבערנעמען די בעלות אדער מען דארף נעמען די קאנטראל. נאר א צירוף א צוזאמשטעל פון איין זייט די גרויסע רדיפות וואס אידן האבן געליטן אין יוראפ בפרט אין רוסלאנד, דארף לויפן, קיין לעזונגען נישטא, און די לעזונגען וואס ווערן פארגעשלאגן ווי. השכלה אדער גאר אסימילאציע זיך אויסמישן מיט די גוים האבן זיי בשום אופן נישט געוואלט מקבל זיין, זענען זיי געגאנגען קיין ארץ ישראל, פיין, יענע אידן האבן אפגעקויפט קרקע, שטח, פון די אראבער וואס זענען דארטן געזעצן און געזאגט אז ס'איז געווען זיי און ס'איז זייערס, צו פון יעצט צו פון דורות נאך, מ'האט אפגעקויפט פון זיי שטח און מ'האט זיך באזעצט. מ'האט געמאכט א שטעטל, א פארם, מ'האט געארבעט און מ'האט געלעבט פאר זיך. אזוי ווי יענע האבן געלעבט פאר זיך, האבן די אידן להבדיל געלעבט פאר זיך. סאו די אראבערס האבן נישט האבן נישט געקוקט מיט צופיל צופרידנקייט אז אזויפיל אידן קומען אן קיין ארץ ישראל דארטן אן און מאכן זיך באקוועם. איז געשטערט האט עס אפאר זאכן. קודם האט עס געשטערט סתם ווער איז דא, ווער איז אז. מער און מער שטח ווערן באזעצט דורך אידן, יעצט הגם יענע אידן האבן אפגעקויפט די שטחים פון די אראבערס, אבער ווי ס'איז אייביג געווען די קעיס מיט זיי, פארקויפט האט עס איין אראבער צוויי אראבערס, און יענער האט אפילו געדארפט אמאל אנטלויפן פון דארטן, היינט איז זיכער אזוי, ווען א אראבער פארקויפט א הויז פאר א איד, איז ער חייב מיתה, בוכשטעבליך, ליטערלי, אז מען דארף אים הרג'נען, איז אפט מאל וועט יענער וועט יענער אנטלויפן פון לאנד. אפט האט עס א אראבער וואס האט געדארפט דאס געלט אדער געהאט אנדערע אפערטוניטיס, בעסערע אפערטוניטיס ערגעץ אנדערש, און למעשה די מאסן אראבערס די איבעריגע וואס האבן דארט געוואוינט האבן אנגעהויבן קוקן קרום אז אזויפיל אידן קומען און ווערן דא באקוועם, שטעלן זיך אויף זייערע שטעטלעך. עס האט אויך געמיינט אז עס איז געמיינט אז די שטח, עס האט אויך געמיינט ארבעטס געלעגנהייטן. עס איז געווען אזעלכע זאכן וואס מען רופט היינט סאושעל און עקאנאמיק סיבות, סאציאלע און עקאנאמישע סיבות וואס האט זיי געשטערט, אבער עס איז געווען נאך עפעס. אין איסלאם איז דא א קאנצעפט אז די וועלט איז צוטיילט אין צוויי, איין האלב הייסט דאר אל איסלאם. דאר איסלאם מיינט א געגנט וואס איז שוין דאמינירט ביי איסלאם, שוין איינגענומען געווארן דורך מוסלמענער, און די די שטח איז שוין געווארן אנעקסירט צו די רעליגיע פון איסלאם. די אנדערע האלב וועלט הייסט דאר אל חרב. דאר אל חרב מיינט די שטח פון מלחמה. ס'מיינט אז דאס איז א שטח אויף וואס מ'שלאגט זיך נאך, איז די ווארט דזשיהאד איז א תוצאה פון דאר אל חרב, אז די פלעצער ווי וואס זענען נאכנישט אנעקסט געווארן דורך איסלאם, דארטן איז דא א דזשיהאד, ס'דא א חיוב, א רעליגיעזע חיוב אויף יעדן מוסולמענער, אז מען דארף דארטן פירן א מלחמה, א דזשיהאד, די הייליגע מלחמה, ביז איסלאם וועט מצליח זיין איינצופירן דארטן שאריא, דאס איז איסלאמישע געזעץ, און דעמאלטס וועט די גאנצע שטח גיין צו איסלאם. א חלק פון דזשיהאד, און דאס זענען זאכן וואס זענען געדרוקט ביי דורך מוסלמענישע געלערנטע פון דורות צוריק, אז א חלק פון דזשיהאד מיינט אויכעט מאכן א שלום אפמאך ווען ס'פעלט אויס, שפילן מיט יענעם, מיט יענעמ'ס, לויט יענעמ'ס טערמס, לויט יענעמ'ס השגות, איז אויב דאס די ווארט איז אז איך דארף אנקומען צו דעם ציל אז איסלאם זאל דארטן געוועלטיגן, און וואס ס'פעלט זיך נאר אויס צו טון פאר דעם צוועק, דארף מען טון. אויב פעלט א שלום אפ צו מאכן מיט יעצט מיט יענעם, זאל מען טון אזוי. אויב דארף מען זינגען א אנדערן ניגון, זאל מען דאס טון. דאס איז אגב א דאס איז א מנהג א מהלך וואס מוחמד האט נאך גענומען. מוחמד ווען ער האט נאך געלעבט האט ער אויך געשפילט די סארט געימס. אז ער האט געמאכט שלום אפמאכן, ער האט זיך אונטערגענומען, ער האט אונטערגעשריבן פאקט אפמאכן מיט אנדערע מיט אנדערע פעלקער, וואס ער האט תיכף צושטערט, און די די מוסלמענער פון אלע דורות בויען אויף דעם, אז דאס איז די השראה פאר זיי, אז דאס איז די מהלך וואס מען דארף טון. בקיצור, מען דארף טון אלעס וואס מען קען. ציל, פאר דעם צוועק אז די שטח, ס'הייסט סוף כל סוף אלע שטחים, די גאנצע וועלט, זאלן אריבערגיין צו דאר אל-איסלאם, דאס הייסט אז ס'איז באהערשט און איסלאם איז דארטן שולט. איז במילא ווען אידן האבן אין גרעסערע ציפערן זיך אנגעהויבן באזעצן אין ארץ ישראל, אפילו עס איז נאך נישט געווען קיין שום מדובר, יענע אידן על כל פנים האבן זיכער נישט געהאט אזא השגה פון איבערנעמען דאס לאנד, איבערנעמען די שליטה, האבן זיי שוין געקוקט קרום, ווייל אידן זענען אנגעקומען קיין ארץ ישראל נישט אויפן זעלבן אופן ווי אידן פון רוסלאנד זענען אנגעקומען צו די פאראייניגטע שטאטן. אידן זענען געקומען קיין ארץ ישראל ווייל ס'איז דאך ארץ ישראל. איז די ז א די רמז וואס איז דא געליגן, די טעם וואס דאס האט געהאט, האט זייער נישט געשמעקט פאר די אראבערס. די מוסלמענישע וועלט איז, ווען מען רעדט פון דאר אל איסלאם, מיינט עס יעדע שטח וואס איז אמאל איינגענומען געווארן דורך מוסלמענער, איז עס איז שוין בחזקת אז די זאך, די פלאץ דארף בלייבן איסלאמיש, אבער אויפן אויבן אן, ממש די וויכטיגסטע וואס קען נאר זיין, זענען שטחים וואס זענען איינגענומען געווארן אינעם זיבעטן יאר הונדערט, דעמאלטס ווען איסלאם האט זיך אנגעהויבן פארשפרייטן אויף די וועלט און האט איינגענומען די אלע לענדער אינעם מיטל מזרח. א לאנד וואס איז דעמאלטס איינגענומען געווארן דורך די מוסלמענער, אזא זאך מוז בלייבן מוסלמעניש. אזא פלאץ איז ממש דאר אל איסלאם למהדרין, נישטא קיין אנדערע וועג, נישטא קיין צוויי וועגן וויאזוי מ'קען דאס אנקוקן. במילא קען מען זיך פארשטעלן וויאזוי די מוסלמענער האבן געפילט, וואס זייער רעאקציע איז געווען, ווען די פאליטישע, סעקולער, ציוניסטישע באוועגונג איז געגרינדעט געווארן ביים סוף פונעם ניינצנטן יאר-הונדערט, וואס יענעמ'ס ציל איז געווען קלאר פון די ערשטע מינוט, אז מען גייט מאכן א אידיש לאנד, און ווען די גורל איז געבליבן אז די לאנד גייט זיין אין ארץ ישראל, דארטן גייט מען גרינדן א לאנד, א אידיש לאנד וויאזוי זיי האבן עס באצייכנט. האבן עס די מוסלמענער בשום אופן נישט געקענט הערן, ס'געווען די ערגסטע וואס קען נאר זיין, און זיי האבן מיט דעם בשום אופן נישט געקענט משלים זיין ביז היינט, און דאס איז די סיבה, די עיקר, די יסוד הדבר, די רוט פארוואס זיי האבן קיינמאל נישט, די מוסלמענער האבן קיינמאל נישט מסכים געווען צו די צו די ליסטע פון פשרות וואס פריער די די די ליג אוו נעישאנס, די פעלקער ליגע, וואס איז געווען די פארגייער פון די היינטיגע יונייטעד נעישאנס, וואס מ'האט פרובירט צו מאכן ווי אזוי צו צוטיילן די לאנד צווישן די ציוניסטישע באוועגונג און די אראבער, שפעטער די יו ען, די פארטישן פלאן, מען האט פרובירט פארשידענע אופנים פון מאכן פשרות, האסט דא צוויי גרופעס מענטשן, ביידע טענה'ן אז זיי באלאנגען דא און ווילן דא זיין, איז די שכל זאגט אז אקעי קיינער האלט נישט ביים אפטרעטן מאכט מען א פשרה, זיי האבן קיינמאל נישט מסכים געווען אויף קיין פשרה ווייל די יסוד הדבר פון זייער פראבלעם וואס ס'שטערט זיי באמת ביים ווארצל ביים שורש, נישט אזוי ווייט טעריטאריע, יא די אלע זאכן זענען אויך געווען פעקטערס, דער נאַציאָנאַליזם, די נאַציאָנאַליסטישע באַוועגונג, די ווינטן פֿון נאַציאָנאַליזם האָבן אָנגעהויבן בלאָזן אין דער וועלט אַרום דער תּקופֿה פֿון דער ערשטער וועלט-מלחמה. יאָ, זיי ווילן אַוודאי זײַן בעל-הבית. יאָ, זיי ווילן האָבן וואָס מער פֿאַר זיך. יאָ, אָבער די אַלע זאַכן וואָלטן נאָך געלאָזט פּלאַץ פֿאַר אַ פּשרה, בפֿרט ווען די אַלטערנאַטיוו איז, גאָרנישט. די סיבה, וואָס ס'ליגט טיף באַגראָבן, פֿאַר וואָס זיי נישט מסכּים אויף קיין פּשרה, איז, ווײַל די קעגנערשאַפֿט צום ציוניזם, ציוניסטישע אספיראציעס פון דעמאלטס איז געקומען פון רעליגיע, פון די איסלאמישע רעליגיע וואס לאזט בשום אופן נישט אזא זאך אז א שטח וואס איז איינגענומען געווארן דורך איסלאם נאך די אין יענע תקופה אין די ערשטע יארן אינעם זיבעטן יאר הונדערט אז דארטן זאל געגרינדעט ווערן א צווייטע זאל דארטן זיין א צווייטע זאל דארטן שולט זיין. דאס איז די שורש, און פאר און צו פאר די קעגנערשאפט פון די מערכה נוצן זיי אלע מיטלען, ווייל דאס איז געווען די שטייגער פון איסלאם אייביג. אזוי ארום קען מען טרעפן אין די צייטונגען פון אין מוסלמענישע לענדער, טרעפט מען די פארשידענע אלע סטיריאוטייפס, אלע בלבולים פון אלע יארן, וואס סיי ווער האט נאר געמאכט אויף אידן, האבן זיי אנגעטון נייע לבושים, און אלעס נוצן זיי, אפילו ס'קען זיין אז זאלן זיין סתירות מיניה וביה, נוצן דעם בלוט בלבול, זיי נוצן אז אז אידן זענען ווי נאציס, דאס הייסט, כ'קען עס אפילו נישט געהעריג זאגן, ס'לאזט זיך נישט ארויסזאגן פון מויל, אבער אז אידן כאילו פילן פירן דורך עטניק קלענזינג, אז זיי הרג'נען מענטשן אדער רודף'ן מענטשן אויפן סמך פון זייער ראסע אדער זייער עטנישע אנגעהעריגקייט, דאס איז וואס די נאציס האבן געטון מיט אידן. און די אראבער די ניגון וואס מען הערט דארטן איז אז זיי זענען קעגן ציוניזם, סא זיי האבן נישט קיין פיינט קיין אידן, זיי האבן נאר פיינט די ציוניסטן, די ציוניסטישע באוועגונג. און דא קומען אריין די לינקע. די לינקע האבן א גאר א אנדערע מערכה. איז ס'איז געווען אין די וועלט אזא מושג ווי קאלאניס, אדער ווי מ'רופט עס קאלאניאליזם. קאלאניאליזם קומט פון די צייטן פון ביז בערך די ערשטע וועלט מלחמה און אפילו אביסל נאכדעם. ביי די ערשטע וועלט מלחמה האט עס אנגעהויבן בטל ווערן די באגריף פון אימפעריעס. ס'איז דא א גרויסמאכט, א גרויסע און שטארקע לאנד, וואס נעמט איין אנדערע לענדער נאר ווייל ער קען, נישט ווייל ער מעג. ער רוקט זיך דארטן אריין, ער ווערט דארטן בעל הבית, ער טוט וואס ער וויל, ער נוצט אויס די ריסארסעס, די נאטירליכע אוצרות פון יענעם לאנד, ער פארקנעכט די באפעלקערונג, ער טראגט אוועק פון דארטן מענטשן, ער ברענגט אריין נייע מענטשן. אוועי, קאלאניאליזם עקזיסטירט שוין היינט נישט. ס'איז בטל געווארן צוזאמען מיט די אימפעריעס. און די היינטיגע פראגרעסיווע וועלט פירט א גרויסע מערכה קעגן די היסטאריע, קעגן די עוולות וואס קאלאניאליזם האט געברענגט, און דאס איז אמת, קאלאניאליזם האט טאקע באגאנגען א סך עוולות, אונטערדרוקט מענטשן אן קיין שום רעכט, געפייניגט מענטשן, אנדערע פלעצער האבן זיי אויפגעטון גוטע זאכן, זיי האבן אויפגעבויט יענע לענדער און אנטוויקלט, בכל אופן האבן זיי קיינעם נישט געפרעגט פאר זיי האבן עפעס געטון. איז די אראבישע וועלט האט אפגעמאלן, און עס קען זיין אז עס ליגט דערין אמת, אבער בכל אופן אמת אדער נישט אמת, האבן זיי עס אזוי פרעזענטירט מיט סוקסעס צו די היינטיגע ליבעראלע פארגעשריטענע פראגרעסיוו וועלט אז מדי די ציונים האבן באקומען מדינת ישראל דורך די יוראפעישע לענדער וואס האבן געפילט זייער גילטי זיי האבן זיך ארומגעטראגן מיט טיפע שולד געפילן קעגן די שרעקליכע קעגן דעם שרעקליכן חורבן פון די צווייטע וועלט מלחמה. אידן זענען געשאכטן געווארן אין די מאסן, כ'מיין אז אזא חורבן האט נאך כלל ישראל נישט געהאט. זייט דעם חורבן בית המקדש, יא? און במילא האבן זיך די אייראפעאישע לענדער צוזאם גענומען אז ס'קומט זיך זיי, מ'גייט צו געבן א שטיקל לאנד, מיט דעם גייט מען זיך אביסל דעקן די גילט וואס זיי האבן געהאט. וואס האט יוראפ געטון איז די גרויסמאכטן פון דעמאלטס האבן גענומען שטיקער לאנד וואס זענען געווען א חלק פון די יוראפעאישע אימפעריעס פריער אבער זענען געווען באוואוינט מיט מענטשן וואס באלאנגען דארטן וואס האבן געוואוינט דארטן פון פריער און זענען געווען קרבנות פונעם קאלאניאליזם, און דארטן האבן זיי צוגעשטעלט שטיקער לאנד פאר וועם זיי האבן געוואלט, זייערע חשבונות, און איין אזא שטח, פאלעסטינע, האבן זיי געגעבן פאר די אידן, פאר די ציוניסטישע באוועגונג, און דאס איז געווען אזוי ווי א החלטה וואס יוראפ האט געמאכט אויפן חשבון אלס א המשך פון זייערע קאלאניאליסטישע פאליסיס אז איך קען טון מיט א שטיק לאנד, מיט א שטיק שטח, וואס מיך געפעלט, נאר ווייל איך קען, ווייל איך בין בעל הבית דא, און איך בין בעל הבית דא נאר ווייל איך בין שטערקער ווי דו. ווייטער האבן זיי מצליח געווען אריינצוברענגען אין די קאלעקטיוו קאנשעס, אין די כלליות'דיגע שכל פון די אזויגערופענע פראגרעסיווס, אז אז מדינת ישראל איז א המשך פון יוראפעישע קאלאניאליזם. ס'איז א יוראפעישע קאלאני, אז מ'האט גענומען א לאנד, און אויפן חשבון פון די מענטשן וואס באלאנגען דארטן נאטירליך און וואס האבן דארטן אייביג געוואוינט, האט מען באזעצט דארטן נייע מענטשן, נייע פעלקער, א נייע פאלק, וואס נאר וועגן זייערע חשבונות, ווייל פאר די אייראפעישע חשבונות איז אזוי אויסגעקומען. און די אראבערס פון זייער זייט, זיי אינטערעסירט נישט צופיל וואס די וואס ס'ארבעט, וועלכע סיבה וועט ברענגען די רעזולטאטן? זיי האבן פאר זיך א ציל, זיי קומען פון ערגעץ און זיי ווילן אנקומען ערגעץ. וואס עס שפילט זיך אפ אינמיטן איז נישט וויכטיג, אזוי לאנג ווי עס פירט צום ציל אדער נאנטער צום ציל איז עס גוט און כשר. דאס פארענטפערט אבער די פשט פארוואס מען טרעפט די לינקע, נישט נאר די אראבער מילא, אבער די לינקע, די פראגרעסיווס, די ליבערלס, אז זיי פרובירן אנשמירן אויף מדינת ישראל די נאצישע חטאים, ווי למשל זיי נוצן אפילו די זעלבע ווערטער, עס איז די נאצישע חטאים און אנדערע ראסיסטישע חטאים, אפארטהייד, אפארטהייד באציט זיך צו די רדיפות פון די שווארצע אין דרום אפריקע, אז ס'איז ביי די רעגירונג איז געווען, ס'איז געווען א ווייסע רעגירונג וואס האט גערודפט די שווארצע און מארדיג מגביל געווען זייער זייער שטארק באגרעניצט זייערע רעכטן, אדער דזשענאסייד, דזשענאסייד איז א פעלקער מארד, ווען דו הרגעסט אויס א פאלק, א ספעציפישע ראסע, אדער עטניק קלענזינג, אז מען הרגעט אויס א גרופע מענטשן נאר אויפן סמך פון זייער עטנישע אנגעהעריגקייט, צו וועלכע גרופע, צו וועלכע עטנישע גרופע זיי באלאנגען. סאו די זאכן זענען דאך ממש אומזיניגקייטן פון די ערשטע מדריגה. די אלע ווערטער האבן א טייטש, דזשענאסייד האט א טייטש, אפארטהייד האט אויך א טייטש, און נאכדעם איז דא די מציאות, און די מציאות איז וויאזוי ס'איז, נישט קיין חילוק צו איך בין מסכים דערמיט צו נישט. ווען מ'שטעלט צוזאם די ווערטער מיטן מציאות, קלעבט עס ממש נישט. ס'ליגט אונטער דעם איז ווייל אין זייער קאפ, אין די קאפ פון די פראגרעסיווס, איז מדינת ישראל א קאלאניסטישע ענטערפרייז, וואס איז געגרינדעט געווארן כאילו לאמיר זאגן אזוי איז ווערט בארעכטיגט דורך די שרעקליכע רדיפות די רציחות וואס די נאציס האבן דורכגעפירט אויף אידן, ממילא דארף מען ארויסנעמען די לופט פון די רעדער און אנזאלצן די זעלבע מענטשן, ציוניסטישע קאלאניסטן מיט די נאצישע חטאים, און אזוי נעמט מען זיי ארויס די לופט פון די רעדער. איז אבער האט זיך ארויסגעשטעלט א מורא'דיגע מאדנע שידוך, צווישן איסלאמישע שנאת ישראל אדער לאמיר זאגן שנאת מדינת ישראל וואס איז אבער באזירט אויף רעליגיע, עס קומט פון רעליגיע און די גאנ די שורש פון די פון די האס פון די מערכה איז ס'איז מושרש ס'איז פארווארצלט אין איסלאם איז פון איין זייט און די צווייטע שותף ליבערלס פראגרעסיווס וואס האבן א קען מען זאגן ממש א שנאה ס'איז שווער צו זאגן א כלל, וואס יעדע יחיד איז אזוי, אבער די באוועגונג אלס א באוועגונג האט ממש א שנאה און זיכער א מערכה קעגן דת בכלל און אידישקייט בפרט. קען מען זיכער זיין אז די ליבעראלן, די לינקע, די קאלעדזש סטודענטס אין די יוניווערסיטיס, זיי באדערט נישט די השקפה'דיגע, מסורה'דיגע, הלכה'דיגע אפילו, פראבלעמען מיט מדינת ישראל. נישט דאס שטערט זיי. אויב זיי האבן עפעס א שייכות מיט הלכה און מיט השקפה און מיט מסורה, איז עס קעגן אונז. זיי האבן אישוס מיט מצוות, מיט מעשים טובים, מיט תורה, מיט אידישקייט, בכלל מיט מסורה, מיט טרעדישאנס. זיי האבן ערנסטע מערכות מיט די אלע זאכן. מצד השני, לגבי דעם פרט, האבן זיי זיך צאמגעשטעלט, זענען זיי ממש שותפים האנט ביי האנט, מיט פאנאטישע איסלאמיסטן. אזוי האט זיך עס געפירט. ברכה און הצלחה.